סאו, פיינעלי, והשם פקד את שרה כאשר אמר, אלעס וואס אונז האבן ביז יעצט געלערנט איז געווען גערעדט, גערעדט, צוגעזאגט, אמר, דיבר, גערעדט מיט א מלאך, גערעדט דא, גערעדט דארט, צוגעזאגט אז אברהם און שרה וועלן האבן קינדער, צוגעזאגט אז די קינד וועט אים ירש'ענען, צוגעזאגט אז ער גייט האבן די לאנד, די אלע זאכן זענען נאך געווען אין די לופט. פיינעלי, פיינעלי, פיינעלי. ויעש ה' לשרה כאשר דיבר, און שרה איז טראגעדיק געווארן, פונקט אזוי ווי דער אייבערשטער האט געזאגט, און למועד אשר דיבר, דאס הייסט אזוי ווי אונז האבן געלערנט אין די פריערדיגע סדרה, און אזוי ווי אונז האבן געלערנט דארט, אברהם האט געלאכט, שרה האט געלאכט, האט אברהם גערופן די יונגל יצחק, און אזוי ווי מען האט געלערנט פריער ביי די ברית, געמאכט א ברית, און ער איז שוין געווען הונדרעט יאר אלט, שטייט נישט ווי אלט שרה איז געווען, און שרה זאגט. צחוק עשה לי אלהים, זיי האבן שוין גערופן יצחק, אבער יעצט נישט נאר ער לאכט, די גאנצע יעדע איינער וואס וועט הערן וועט לאכן, וואס מיינט די לאכן? שפעטער לערנען זיי אויכעט, ישמעאל האט געלאכט, ס'איז דא עפעס מורא'דיג מערקווירדיג וועגן יצחק, שרה האט שוין מי מלל לאברהם היניקה בנים שרה, דאס הייסט מ'קוקט אויף שרה זעט מען די פרוי קען מניק זיין? קען נישט, עה, ווי האט זי געזאגט פריער, האף אמנם אלד ואני זקנתי, קוק אויף מיין באדי, דאס גייט נישט האבן קיין קינדער. און ס'האט געהאט. שרה איז נאך אלץ זייער נישט זיכער וועגן די, וועגן די, ס'זעהט נאך אלץ אויס זייער נישט ריעל און ס'דארף נאך מאכן זיכער אז ס'זאל זיין ריעל ווי אונז גייען זעהן אין די המשך פון די פרשה. די קינד איז אויפגעוואקסן אראפגעגאנגען פון זיין מאמע'ס שויס ויגמל. די גמרא זאגט עפעס אז דאס מיינט די ברית סעודה וואס אברהם אבינו האט געמאכט די סעודה פון ברית מילה בפשטות אבער שטייט אז ער האט געמאכט א ברית בן שמונת ימים, די סעודה איז ווען ביום הגמל את יצחק. סאו ס'זעהט אויס אז א קינד ווערט געבוירן איז ביז צוויי יאר ווילאנג ער איז יונק איז ער נאך א נורסינג איז נאך א בעיבי איז נאך א אינפענט ביסלעך ווערט עס גייט די קינד ארויס פון די מאמעס שויס און ס'קומט צו די מאמע ס'ווערט גרויס ס'ווערט א גרויסע אינגל פארשטייט זיך דא איז נאר די ערשטע התחלה אויף דעם קומט א פארטי פון די טאטע ויעש אברהם משתה גדול אפשר פריער האט שרה גערעדט ווען זי איז געווען די קינד אין איר שויס היניקה בנים שרה מ'רעדט מלל לאברהם מ'רעדט צו אברהם זאגט קוק שרה האט א האט א זון אין איר שויס אבער יעצט איז שוין אברהם געמאכט א פארטי דאס קוקט מיך אויס א וויכטיגע פארטי ווען די קינד ווערט שוין אביסל גרויס, ער איז שוין אביסל א יונגל, ער איז נישט קיין בעיבי מער, ער איז שוין, ער זייגט שוין נישט. יעצט שרה איז נאך מורא'דיג וואריעד, מיר האבן שוין געזען אין די פריערדיגע פרשה, נאך עס איז געווען א ענליכע פרשה, זייער ענליך איז שוין געשען אמאל פאר, נאך ווען ישמעאל איז געווען טראגעדיג, ווען הגר איז געווען טראגעדיג מיט ישמעאל. יעצט איז שוין, זי איז שוין נישט טראגעדיג, זי איז שוין געבוירן געווארן, און זי זעט אז ישמעאל, עפעס טוט ער מצחק, קיינער ווייסט וואס עס מיינט, עס איז זייער ענליך צו די ווארט יצחק, וואס פונקטליך טוט ער? שרה איז טרעטענד ביי די. ישמעאל, און שרה זאגט מען דארף אים אוועק שיקן, ווער דארף מען אוועק שיקן? די מאמע מיט איר זון, דא זעט מען א וויכטיגע זאך פון אלע געירישן אין די תורה וואס מען זעט היינט איז דא גאנצע קאסטעדי פראבלעמען, ביי אמאל געירישן מיינט מען שיקט אוועק די מאמע און מיט די מאמע גייען די קינדער, דאס הייסט קינדער עט ליעסט ביז א געוויסע עידזש באלאנגען פאר די מאמע, אזוי ווי אונז זעען אברהם, שרה, יצחק באלאנגט פאר שרה און ישמעאל באלאנגט פאר הגר. שיקט אוועק הגר מיט איר זון, און זאגט די אייבערשטער פאר אברהם זאלסט איר פאלגן, נישט סתם ווייל דאס איז א פייט, פריער איז געווען א פייט האט די אייבערשטער געזאגט ניין, געקומען א מלאך און געזאגט גיי צוריק שובי אל גברתך, ס'איז נישט קיין פלאץ, אבער דא דאס סימבאלייזט שוין א גרעסערע זאך, כי לא ירש בן האמה הזאת, דאס סימבאלייזט שוין אז סגייט טאקע זיין ביצחק יקרא לך זרע די עיקר ירושה, און עס ווייזט אז ישמעאל אויך, און דא געשעט א איבערשפיל זייער ענליך פון פריער, פריער איז געווען א באר עס איז געווען א מלאך, דא זעט זי נישט די וואסער און זי ווארפט אוועק די ילד. און ווען זי זעט כאילו בדרך נס זעט זי א וואסער און למעשה זיי בלייבן ארויסגעווארפן זיי וואוינען שוין נישט מיט אברהם ס'הייסט ס'געווען א שוועריקייט ס'איז געווען שווער מ'האט געדארפט טרעפן וואסער א באר געטראפן די באר אנדערע ווערטער מ'האט געטראפן וואו צו וואוינען בכלל באופן כללי און ער וואוינט טאקע אין די מדבר וואו וואוינט זיין מאמע מסתמא נעבן אים ערגעץ און ער איז רובה קשת ס'הייסט אזוי ווי ס'האט שוין פארגעזאגט די מלאך פרא אדם ס'הייסט ער איז א ווילדע מענטש ער קען זיך אן עצה געבן אין די ווילדערנעס אין די ווילדקייט ער קען שיסן חיות און אזוי ווייטער. אינטערעסאנט אז ס'איז ענליך צו עשיו אבער ס'איז שוין א שפעטערדיגע סוגיא. יעצט אברהם האט דאן נאכאלץ געוואוינט ביי אבימלך, אבימלך פריער האט געגעבן פאר שרה כסות עינים, און געזאגט פאר אברהם הנה ארצי לפניך, יעצט קומט אבימלך און זעט אויס ער האט פארשטאנען אז אברהם גייט אביסל צו גוט, ער האט געמיינט ער טוט א טובה פאר אברהם, דא זעט ער אז אברהם גייט שוין צו גוט, לעמך, האט ער געוואלט מאכן זיכער אז ס'גייט זיין שלום, ער מאכט א פיס טריטי. און ער האט געמאכט א טריטי, און אבימלך עפעס א גאנצע צייט האט ער די זעלבע מנהג, ער ווייסט נישט, ער זעט נישט, ער האט נישט געהערט, פריער האט ער נישט געוויסט אז שרה איז טאקע חתונה געהאט, יעצט האט ער נישט געוויסט אז זיין עבדים האבן גע'גנב'עט עפעס א באר, ער ווייסט נישט, אה, דו זאגסט יא, טאקע? מיין גבאי האט גע'גנב'עט? איך ווייס נישט, שוין, מען האט אים געזאגט, האט ער געמאכט א ברית, און אברהם האט ביי די ברית אויך אים אויס, אים געמאכט זיכער אז ער געדענקט וועגן דעם, יא, ער האט געמאכט א שבועה, פרעגט ער וואס זענען די שבע כבשות הצאן, זאגט ער, אה, דאס איז זאלסט מאכן א שטאר כאילו, זאלסט חתמ'ען פאר מיך אז די באר באלאנגט טאקע פאר מיר, ער האט שוין פארשטאנען אברהם אז שיינע ווערטער לא ידעתי איז גארנישט, מ'דארף עס אראפשרייבן, מאכן א סימן, א סימבאל, און פאר דעם טאקע הייסט די פלאץ באר שבע און אברהם האט געמאכט דארט א אשל.